משיחת תענית אסתר תשמ ה. כדי אויכעט אראפברענגען על כל פנים א ענין אין נגלה און פארבונדן מיט מראה מקומות פון רמב ם פון היינטיגען שיעור און פון סיום השיעור איז דארט איז דא א דבר פלא דער רמב ם איז מסיים דעם שיעור וואס דארטן רעדט זיך וועגן א ענין ווי אזוי א אפוטרופוס דארף זיך פירן בנוגע צו נכסי יתומים וואס ער, מען גלייבט אים און ער דארף ניט אפגעבן קיין חשבון, דער רמב ם איז מסיים די הלכות נחלות אז אף על פי כן דארף דער אפוטרופוס זיין שטארק אפגעהיט, ווארום ער דארף זיך היטן און ער דארף זיך רעכענען מיט רוכב ערבות, שנאמר סולו לרוכב בערבות גומר אבי יתומים גומר, וואס פון דעם פסוק אין תהילים איז די ראיה אז די ערבות איז פארבונדן דער אייבישטער ווי ער ווערט אנגערופן שוכן ערבות, רוכב בערבות איז פארבונדן און היט אפ די עניינים פון די יתומים, וואס זעלבפארשטענדליך ער האט איינגעשטעלט די מראה מקומות. אז דאס שטייט אין תהילים דעם און דעם קאפיטל, דעם און דעם פסוק, דוכט זיך אבער א דבר תמוה ניט אין רמב ם נאר אין פסוק, אמת טאקע אין פסוק שטייט אז אבי יתומים איז פארבונדן דווקא מיט רוכב בערבות, וואס אבער דער טעם על זה? די קשיא איז נאך מערער אויפן רמב ם, פונקט אזוי ווי מען געפינט די פארבינדונג מיט יתומים. מיטן אייבערשטן ווי ער ווערט אנגערופן רוכב ערבות, געפינט מען די פארבינדונג און די זהירות וואס מען דארף זיך היטן מיט יתומים מיטן אייבערשטן ווי ער ווערט אנגערופן בשם הוויה כמה פעמים אין תורה שבכתב אין חומש על אחת כמה וכמה אין נביאים וכתובים. איז אמת טאקע ס'איז אויכעט דא א פסוק וואס איז מדגיש ערבות אבער וואס האט עפעס דער רמב ם אויסגעקליבן דווקא אט א דעם פסוק, בשעת ס'איז דא כמה פסוקים לפני זה וואס שטייט דארט אויכעט די זהירות און די חשיבות פון יתומים, און שטייט דערביי אן אנדער שם, ובפרט נאך וואס דער שם הווי' איז דאך שם העצם און שם המיוחד און שם המפורש, ווי דער רמב ם אליין איז מפליא דעם ענין פון דעם שם הווי' לגבי שאר השמות. נאך מערער רוכב בערבות איז גארניט פון די ז' שמות שאינן נמחקין, ווי דער רמב ם רעכנט זיי אויס, און דארט איז ניטא דער נאמען פון רוכב ערבות. וואס אט די אלע עניינים ווערן נפתר און מובן וגם פשוט ווען מ'שטעלט צו נאך א מראה מקום. אמת טאקע, דעם פסוק האט מער נישט ווי איין ארט דארף מען צושטעלן תהלים, בשעת אבער אז אין פסוק ווערט אראפגעבראכט לרוכב בערבות, איז אט דא שטעלט מען צו דעם מראה מקום, אויף וואס איז דער אויפטו פון ערבות, מיט וואס טיילט זיך אויס ערבות פון די אלע זיבן שבעה רקיעים, איז דא אויף דערויף דער ביאור אין חגיגה. צושטעלן די מראה מקום אז דאס איז חגיגה דעם און דעם דף, דף י ב, סוף עמוד ב. בשעת מען גיט דארט א קוק ווערט פארשטאנדיג בפשטות דער רמב ם דארטן רעכנט אויס די גמרא וואס ס'טוט זיך אין יעדע פון די שבעה רקיעים, אז ס'קומט צו ערבות זאגט דארט די גמרא אז ערבות איז דארטן געפינט זיך צדק ומשפט, וצדקה און נשמות שעתידים, טל תחי' מיט וועלכע מ'וועט מחיה זיין די נשמות וואס אט דאס האט א גלייכע אפענע פארבינדונג מיט אט דעם ענין וואס דער רמב ם ברענגט דא אראפ אז א אפוטרופוס דארף זיך היטן פאר דעם אייבערשטן פארוואס דערפאר וואס דער אייבערשטער האט ביי זיך משפט דער אייבערשטער האט ביי זיך צדק, און דער אייבערשטער האט ביי זיך צדקה, ווען ס'רעדט זיך בפרט וועגן יתומים, וואס וואו געפינען זיך אט אט די תוארים פון דעם אייבערשטן בגלוי, שטייען זיי דווקא בערבות. ווען דער רמב ם ברענגט אנדערע פסוקים, וואלט ער דערנאך געדארפט זוכן א פירוש און א ביאור מיט וואס איז אויסגעטיילט אט דער שם פון אנדערע שמות. מה שאין כן אז ער ברענגט אט דעם פסוק, איז דאס ווי דער רמב ם די כללי, כללי רמב ם, אז ווען ס'איז דא א דרשה פשוטה, ברענגט דער רמב ם אראפ א דרשה פשוטה מדעתו, אפילו ווען אין גמרא שטייט אן אנדער פסוק אדער אן אנדער ראיה, וויבאלד אז בפשטות איז דאס דער אפענער קשר מיט אט דעם ענין וועגן וועלכע ס'רעדט זיך, און דאס איז דער ענין פון ערבות. כאמור וואס דאס שטייט בפירוש אין תורה אז דארט איז דער מקום פון צדק, במילא דארף זיך דער אפוטרופוס מתייחס זיין מיט צדק, דארט איז דער מקום המשפט, דארט איז דער מקום הצדקה, וואס אין דערויף איז זיך במיוחד פארבונדן מיט יתומים, און דארט כאמור געפינען זיך טל תחי' מיט וועלכע מ'עט באלעבן

ווערט עס פארשטאנדיג בפשטות ביז אז דער מדרש דער רמב"ם מפרשי הרמב"ם דארפן גאר אויף דערויף ניט האבן קיין ביאורים, וואס דאס איז נאך מערער מדגיש וויבאלד אז מען שטייט אין א טאג וואס שיעורו איז דער ענין אין רמב"ם אז מען דארף זיך נעמען און זיך מתבונן זיין אין דעם ענין פון רוכב בערבות וואס דארט איז דער ענין הצדקה ווי די גמרא זאגט אין חגיגה איז דאס נאך מער מוסיף ומדגיש און גיט תוקף פון דעם ענין הצדקה וואס מ'עט איצטער אויכעט טאן בסיום פון אט דעם צוזאמענקלייבן זיך און ויהי רצון אז דורך די בקשות כולנו יחד בתוך כלל ישראל אז לישועתך קוינו כל היום און אחכה לו בכל יום שיבוא בפשטות, אין דעם טאג גופא וועט זיין דער מסמך גאולה לגאולה, פון גאולת פורים וועט זיין בסמיכות ממש אן קיין הפסק בינתיים צו גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו,